א גוטן ערב שבת קודש פרשת ויגש. כ'האב געוואלט זאגן, אזוי ווי ס'איז דא א בלוט בענק, מען געט אריין בלוט, ס'איז דא א זומען בענק, מען לייגט אריין זומען, ווען איינער גייט דורך קימאו טערעפי לייגט ער אריין זומען, טאמער ס'וועט אים הרג'נען די זומען, צו ס'איז דא אין געוויסע פלעצער אין מיליטער וואו מען לאט איבער זומען, טאמער מ'וועט שטארבן זאל בלייבן א זכר פון אים, איז למעשה איז איך האב א האטליין אבער איך בין זייער טרוד דא אונטערוועגנס, און איך דארף נאך אנקומען אויף על סאלוואדאר אויכעט, און נאכדעם דארף איך נאך צוריק פארן אויף ארץ ישראל, סאו איך מוז מאכן פאראויס געוויסע זאכן, און נישט אייביג איז דא גענוג צייט ס'זאל ארויפגיין, למשל די שיעור קען דאך נישט זיין זיבן א האלב שעה, אנדערטהאלבן שעה, צוויי שעה איז דאך מער ווי גענוג, ס'רירט יעדן אויף די נערוון, איך זע ווען איינער איז נערוועז, ער רירט אויף די נערוון. און דו הערסט אפשר אויס נחום ראזענבערג. איז למעשה וועט איר הערן אסאך מאל אז איך זאג איך בין אין ארץ ישראל, איך בין אין פאנאמא, און עטס קענטס הערן אז איך בין אין על סאלוואדאר אויך, נאר זאל דער עולם וויסן, ס'איז נישט מען מיינט חלילה איינעם ליגנט צו זאגן צו איך האב עפעס מער, איך בין דא צו איך בין דארט, אזוי איז עס, איך ווייס דאך נישט, איך קען נישט אייביג ארויף געבן, נישט איבעראל איז דא די טמא'נע כלים, נישט איבעראל האב איך אן אינטערנעט, איז האב איך אריין געלייגט אין די באנק דרשות וואס איז אפ טו דעיט, די אלע וויזשניצע בהמות וואס זארגן זיך יעצט פאר שרול האגער המצרי, טון זיי הער אויף צו רעדן אויף אים, און ער איז שטייט בעסער פון מיר, א מעשה עבדים, זיכער שטייט זיכער בעסער פון מיר, ער און.

איך האב געוואלט ארויף לייגן הונדערט שקל האבן זיי געגעבן אזא קארטל איך זאג ענק נישט קיין ליצנות ווען איך בין ארויף אויף א באס האבן זיי געזאגט אין לך כסף מספיק האסט נישט גענוג קיין געלט זאג איך אים סקען נישט זיין כהאב יעצט געגעבן הונדערט שקל בקיצור קלאפט דער דרייווער זעקס מאל נאכאמאל און זאגט אך יא דו האסט יא דאס איז אזא מין סקעם די גאנצע מדינה איז אנבעליוועבל. נאכדעם בין איך געגאנגען דא עפעס איין טאג, יעצט איז צווייטע מאל וואס איך בין דא, כ'האב געוואוסט אז דער קארטל איז צובראכן ווייל ס'מאכט פראבלעם, אבער כ'האב געמיינט ס'ארבעט נישט אויף די מאשין, כ'האב נישט געוואוסט אז ס'גנב'עט געלט, קיצער איך קום אריין און כ'וויל געבן אריינלייגן געלט אין מיין קארטל, געב איך זיי מיין קרעדיט קארד, הונדערט שקל לייג אריין, זאגט זי קען מען נישט געבן הונדערט שקל, מען קען געבן צען נסיעות צו. צוואַנציק נסיעות ס'איז געמאכט צו צומישן דעם עולם, ס'איז געמאכט צו צומישן דעם עולם, וואס זיי זאלן נישט וויסן וואס זיי טוען, עניוועי, בקיצור, און איך געב זיי הונדערט שקל, און איך זאג לייג עס ארויף, און געבט עס א לייג ארויף, צוויי טעג בין איך נישט געפארן אין ערגעץ, ווייל איך בין דא אין די געגנט און איך וואק צו, און ויהי ביום השלישי בהיות הבוקר בין איך געגאנגען פארן צו די מקווה וואו איך בויע, וואו איך וויל כשר'ן, שוין אפגעבויעט ברוך ה'. עניוועי, און וואס איז געשען איז א מורא'דיגע זאך, קום ארויף זאגט מען כ'האב דרײַ שקל, איך זאג אים ביסט משוגע ס'קען נישט זיין, עניוועי, ניין כ'האב נישט, כ'האב געמוזט באצאלן עקסטער, בין איך אריינגעגאנגען צו רב קו און כ'האב זיי געזאגט הער מיך אויס, איך וויל דאס טראגן פאר עקזעמינעישאן אין א לעבערטארי ווייל דאס האט געגנבעט געלט, און איך וויל האבן א פירוט וואו איך בין אלץ געפארן ווייל זיי האבן די אלע זאכן, ווייסט, איך בין אן אלטער מענטש, איך פאר שוין ארום מיט אזא ספעשל טיקעט אין. אין אמעריקע דארטן איך ווייס נישט ביי די באסעס ווייל איך בין איך האב סיניארעטי און איך האב פארלוירן דעם קארטל ערגעץ בין איך אריין געגאנגען אין מאנהעטן איז דא א פלאץ איך האב געזאגט איך האב געהאט בערך פרעג איך וויפיל פרעגט זי מיך וויפיל געלט האסטו געהאט בערך דערויף זאג איך בערך פופציג דאלאר איך האב אייביג אסאך געלט דערויף איז ס'האט נישט געדויערט צוויי מינוט זי גייט אריין קלאפט אין קאמפיוטער און זאגט האסט צוויי און פופציג דאלאר און אזוי און אזויפיל טשענדזש היי היינט איז נישטא די זאכן היינט ווייסט מען אלעס. א יונגערמאן איז יעדן טאג דורך געפארן די ווערעזאנא ברידזש און ער איז געפארן ארבעטן און ער האט גענומען וועלפעיר האט אים די וועלפעיר אנגעקאלט וויאזוי פארסטו יעדן טאג דורך אהין און צוריק און וואו פארסטו האט ער געדראפט די גאנצע וועלפעיר עניוועי איז בקיצור האב איך זיי געזאגט איך וויל האבן א פירוט זאגן זיי יא פירוט דארפסטו גיין צו עגד זאלן דיר געבן פון זיי און פון דעם זאג איך איך וועל גיין איבעראל נאר איך וויל ענק ווייזן עטס זענטס גנבים גזלנים דאס איז א איין סקים די גאנצע זאך כ'האב נישט געגלייבט איך געב איך האב געגעבן הונדערט שקל מאנטאג און מיטוואך האב איך געוואלט פארן אויף צפת דארט צו דעם גרויסן צדיק, די יארצייט איז געווען פאריגע וואך, דער רבי אברהם דוב פון אווריטש דער בת עין, הערסט? ס'איז א דזשאוק? נישטא קיין געלט, דריי שעקל דא. עניוועי קום איך אריין אין צו רב קו, איך זאג איך וויל קויפן א נייע קארטל פאר פינף שעקל, און איך וויל אריבער לייגן אויף די נייע קארטל ווייל די איז א צובראכענע, אבער איך וויל עס האבן, זאגט זי ניין, טאמער לייגסט אלעס אריבער קענסטו עס נישט מער האבן, זאג איך נישטא אזא זאך, ס'איז מיין, איך האב באצאלט פאר דעם, דאס איז אזאלכע גענגסטערס. איך ווייס נישט וויאזוי מען קען דא אפילו לעבן, קיצור האב איך געזאגט וויאזוי איז דא מציאות איך זאל עס יא האבן, זאגט זי נישטא קיין מציאות, זאג איך ווייסטע וואס טו נאר אריבער לייגן פון די באן אויף די קארטל, ממילא בלייב איך דאך מיט עגד א גוטער ברודער, עגד ווייסט דאך נישט אז איך וויל טראגן דאס צו די רעגירונג און צו די צייטונגען און מאכן א סקענדאל.

זאלסט דיר האלטן א צעטל, יעדע צעטל וואס די באס געט, האלט עס, לייג עס אוועק, ווייל זיי זענען גנבים, וועסט זען ווי זיי בא'גנב'ענען דיך בלינדערהייט, זיי דארפן נישט גנב'ענען נאר פון יעדן מענטש פינף שעקל א טאג האבן זיי גענוג אויסצוהאלטן די גאנצע רכבת קלה. שוין, דאס האב איך נאר געוואלט זאגן דאס איז א סערוויס פאר די פאבליק. געווענטליך אין ארץ ישראל ארבעט קיינער נישט פרייטאג ווייל ביי די אראבער איז פרייטאג שבת, האב איך שוין געוויסט אז ערב שבת מוז מען נישט ארבעטן, אבער די וואך איז געווען אנדערש, ווייל אונז האמיר געמוזט ענדיגן ווייל איך בין שוין געווען אויפן וועג אוועקצופארן. כ'בין שוין נישט ארבעטן היינט, האב איך געמוזט גיין ווייל איך האב נאך געדארפט עפעס ברענגען סאו וואט, עפעס אזאלכע זאכן ס'איז נישט וויכטיג פאר די מקווה. בין איך ארויף אויפן רכבת קלה און איך זעה ווי א איד איינער איז א ספרדישער האט א ווייסע בארד און ער האט אן אייניקל לעבן זיך און שטופט זיך אריין אין איר און כאפט איר אן ביי די דאדעם אזוי ער זי שטייט פאר אים, ער שטייט אין די בעק און לייגט זיך ארויף די הענט ביי איר האלז און כאפט איר דארט אן, יוי! מיין בלוט איז ארויף פון פנים! וואו! עטס ווייסט נישט וואס איך האב געטון! איך האב אזאלכע קולות געמאכט! אתה חזיר! אתה פעדאפיל! נעמט ער זיך צוריק שרייען אויף מיר, זה הנכדה שלי! זאג איך אים, לא מעניין אותי מה זה! אתה פעדאפיל! און די גאנצע. טרעין, איר הערט? די גאנצע טרעין האט זיך גענומען קוקן, און פלוצלינג הערסטו קולות פון די פרויען, הוא צודק! אסור לנגוע ככה ילדה! וואס האט זיך דא אפגעטון? יא, דער עולם קען שוין מיין ניגון וואס איך האב אראפגעברענגט אויף די וועלט, און איך האב געוואלט ס'זאל גיין ווייטער, דאס קען שוין דער עולם. יעדער האט זיך גענומען שרייען, הוא צודק! הוא צודק! אסור ככה! ענדליך קומט צו א פרוי, און זאגט, זי איז געווען. קומט צו א פרוי א אידענע און זי זאגט פאר דעם מיידל, זאלסט וויסן, אונז אינטערעסירט נישט צו דאס איז דיין זיידע צו דיין באבע צו דיין ברודער צו דיין שוועסטער, ער טאר דיך נישט אנכאפן, און בפרט נאך אין פאבליק טאר ער דיך אזוי נישט אנכאפן. טאמער טוט ער דיך אנכאפן זאלסטו רופן די משטרה. געווען אזא היט, נאכדעם האט מען געקענט הערן ווי פליגן פליען דורך, אזוי שטיל איז געווארן. נאר אזוי קען מען אייננעמען די וועלט, מיט גיין פון שטאט צו שטאט, מיט שרייען אני שלמה, דיך פון איבעראל ארויסווארפן, מיט דיך לייגן אין חרם, אבער עס איז געווארן ארדענונג. זאגט מיר איינער וואס איז א גרויסער בעל מחנך, ער זאגט ער ווייסט נישט וואס א טובה זיי האבן אייך געטון מיט דעם חרם, פון דאס האט קיינער נישט געהערט פון אייך, לייגט א מענטש אין חרם, אה דאס וויל שוין יעדער הערן, וואס האט ער שוין געקענט טון, מילא אז ס'האט זיך אנגעהויבן א מאוומענט פון א חרם, האט זיך אנגעהויבן א מאוומענט פון הצד שכנגדה, ווייל איך בין געשטאנען און געשריגן אז די רבנים זענען דאך די שקצים נישט נחום ראזענבערג, מילא האט זיך עס אנגעהויבן צו רירן די רייט דירעקשאן, ברוך השם. געלויבט איז דער הייליגער באשעפער. עניוועי, איך האב נישט קיין מורא, רכבת קלה אויך נישט.

קינדער, עטס גייט אין דזשעיל ס'עט ענק גארנישט העלפן צו איך בין דא צו איך בין דארט. איינער אבער זעט אויס יעדער קען מיך יא איינער קומט דא צו מיר צו און זאגט מיר איך מוז דיר עפעס זאגן איך האב פערציג טויזענט פאלאוערס איינער זאגט מיר ער האט איך וויל נישט געבן זיין נאמען ער וואוינט אין אמעריקע זאגט ער פאריגע וואך האסטו אזוי גוט געענטפערט ממש ביזן זמן בין איך נאך געזעסן איך האב עס ארויסגעשיקט ס'הייסט ס'איז געווארן א נייע וועלט און יעדער דאנקט מיר טוסט א גוטע ארבעט. זאגט מיר איינער אז מ'האט אים נעבעך געטשעפעט, א צווייטער, נישט דער וואס האט פערציג טויזנט, איינער האט אים געטשעפעט, זאגט ער איז אזוי צובראכן, אזוי צושאסן, ער האט קינדער אבער ער קען זיך נישט צוזאמקלויבן, קען נישט, זאגט ער גאט זאל מיר העלפן אז איינער זאל טאטשן מיינס א קינד, פרעג איך אים וואס גייסט אים טון, זאגט ער איך גיי אים ארויסשניידן די ערווה אינמיטן די גאס יעדער זאל זען. דו ווייסט וואסערע א צער דאס איז? מ'טאטשט א מענטש, א קינד, ער זאגט קיינער קען דאס נישט משיג זיין, נאר איינער וואס האט עס נעבעך מיטגעמאכט, און ער זאגט מ'זאל עס ווייטער אנהאלטן, הא נישט קיין מורא, האבן זיי היינט שוין נישט דא עס אנצוהאלטן, אנק ס'איז געווען נחום ראזנבערג אויף איין זייט, און די חזירים אויף די צווייטע זייט, איז געווען א מלחמה, היינט זענען דאך אלע וויקטימס מיט אונז, רבותי ס'איז דא מער וויקטימס וויפיל קינדער, ס'איז נישט א דזשאוק אבער ס'איז ביטער, ס'איז אנבעליוועבל, מילא זאג איך ענק נאכאמאל, וואטש וואטס יור דואינג, דאונט. טאטש א טשיילד, איטס די לעסט טינג יו שוד דו איף יו ריעלי העוו נאטינג טו דו וויט יור לייף. יעצט דאס וואס מ'האט ארויסגעלאזט די דריי חברה אזוי ביליג איז א רשעות שאין כמוהו. איך שטעל יעצט צאם א גאנצע רעזיסטענס טיעם אז מ'זאל פייטן דאס פון די גאווערמענט. קומט א פרעמדע מענטש פון אויסלאנד וויל דא הרג'נען א מענטש און מ'געט אים דריי יאר? כ'מיין דאס איז דאך א דזשאוק. ווען איינער קטנ'ט זיך אויס אין די גאס געט מען אים דריי יאר. ניין ניין דאס דאס גייט נישט אנהאלטן. זיי האבן געמיינט זיי גייען זיין חכמים. בעני האט נישט פארציילט וויפיל יאר ער טוט שוין דער שייגעץ. און די אנדערע אויך נישט. וואס א רעכט האבן זיי צו הרג'ענען א מענטש? איי דאנט אנדערסטענד. דאס האט מען געטון צו מיר. יעדע קאר האט מיך געוואלט איבערפארן. שניצלער האט מיך געוואלט בלינד מאכן, חס ושלום. און איינער האט מיך געשאסן מיט א גאן. דאס אלעס מעג מען? איך זאג ענק. איך האב געזאגט יעצט זייער א שטרענגע מעסעדזש פאר די גאווערמענט. אונז גיימיר ווערן ווידזשילאנטיס. ווי דאונט טראסט די גאווערמענט. גיי נעם אזא מענטש ווי עדאלף היטלער. און מ'האט אים באהאלטן ערגעץ אין ארגענטינע ווען ער האט אויסגעהארגעט איבער פופציג מיליאן מענטשן. שטעל דיר פאר ווען אונזערע עלטערן וואלטן דאס געוואוסט, ער איז שוין יעצט ארויסגעקומען, וואלטן דאס נישט אויסגעהאלטן, פארלוירן טאטעס, קינדער, ברודער, שוועסטער, אנבעליוועבל, און אונזער גאווערמענט לאזט דאס צו, דאס איז נישט קיין גאווערמענט, די זעלבע במלעקים ווי די דייטשן, די זעלבע, היינס צו טוהן ארויסצולאזן נאך דריי יאר? אנבעליוועבל. אונז גיימיר נישט זיין סטאק מיט די רוצחים, איך האב געזאגט די גאווערמענט, איך האב גערעדט מיט זיי, כ'האב זיי געזאגט,

דעט וועדער ווער סטראנג אר וויק ווי העוו וואן טינג ווי דאונט גיוו אפ ענד ווער נאט גאנע גיוו אפ וואט די יונייטעד סטעיטס איז דואינג אס דער בליעדינג אס אוט טו דעט דעי לעט פיפעל הו אר מורדערערס איטס נאט דעי טרעטענד טו מורדער דער וואס איווען מאני גיווען אלרעדי ענד דעי לעט הים גאו וויט וואן וויט טרי יערס וואן וויט טו יערס ענד וואן וויט א יער אף פראבעישען נאו ווי אנדערסטענד וויי נאובאדי סטאפס פראם קילינג ענד סטילינג ענד מאלעסטינג. די דזשאוק איז אן אס, אן די סיטיזענס, און וועגן דעם האט מען אזוי געלעבט אלע יארן נאך, מען האט געהארגעט קינדער אין מקווה'ס, מען האט געהארגעט קינדער אין קעמפ, מען האט געהארגעט קינדער אין חדר, מען האט געטוהן וואס מען האט געוואלט, מען האט געוויסט איטס סאם אוו די קאנעקשענס, און ווי וואנט דיס טו סטאפ און יו נאו סאמטינג איטס גאנע סטאפ, אזוי ווי די מאלעסטינג סטאפ. דער עולם האט אמאל געלאכט פון נחום ראזענבערג, ווייל נחום ראזענבערג, מען זאגט ער איז נישט אזוי מצליח אין די מלחמה קעגן פעדאפיילס, ווי אונז האמיר געוואלט מצליח זיין. יעצט וויל איך ענק עפעס זאגן, פעדאפיילס איז דאך נאר איין חלק פון די פראבלעם, וואס טוט עטס יעצט אז ענקער קינד וויל נישט געבן א גט, שיסט מען אים? און וואס טוט עטס יעצט אז מ'הארגעט איינער דעם אנדערן? סא דו האסט א פראבלעם מיט פעדאפיילס? אונז האמיר א פראבלעם מיט די יונייטעד סטעיטס אוו אמעריקע, דעם האמיר אונז א פראבלעם, נאר ס'וועט זיך סעטלען צוביסלעך. יעצט גיימיר פייטן ביז צום לעצטן טראפ בלוט, ס'זאל נישט בלייבן איין טראפ בלוט אין אונז וועמיר נאך פייטן. פון אונטער דער ערד וועמיר פייטן קעגן די פעדאפיילס און קעגן די אלע וואס זיי טוען חרוב מאכן א קאמיוניטי. יעדער פארשטייט אלעס קרום קאפויער. משוגענע וועלט. דער עולם וואונדערט זיך וואס האט דער אייבישטער אזוי געצערנט און ער האט געברענגט א היטלער. ענק איז א שאלה פארוואס עס קענען קומען דא דריי חסידישע היימישע אינגעלייט וואס זיי גייען אין מקווה אפאר מאל א וואך, זיי זאלן קומען און הרג'נען א מענטש ווייל ער געט נישט קיין גט? איז דאך אזא מין רשעות, אויב אונז האלטמיר נאר ביי דעם וועט דער אייבערשטער אונז געבן נאך א היטלער, ווייסט פארוואס, כ'האב ענק שוין געזאגט אסאך מאל, דער אייבערשטער האט זיך געשעמט אז איין איד זאל הרג'ענען דעם צווייטן, האט דער אייבערשטער זיך געשעמט, דאס איז מיין עם הנבחר, האט דער אייבערשטער געזאגט, כ'וועל אויפשטעלן א גוי, ער וועט ענק אלע אויסהרג'ענען, עטס וועט זאגן שייגעץ ימח שמו, אבער ווען נישט וואלטן עס די אידן געטון, פון פוילן ארומגעריסן, מ'האט ארויסגעווארפן אלמנות, יתומים, מ'האט געגעבן טרייפע פערדן פלייש, מ'האט געטון כל דבר אסור. היינט ברענגט מען אריין ספרי תורות פון די אראבער, כ'מיין די קלאב, און מ'ברענגט פלייש פון אלע זייטן, ס'נישט דא איין שטיקל, כ'זאג ענק נאכאמאל, איך בין מסכים צו געבן צען טויזנט דאלער פאר איין שטיקל כשר בהמה פלייש,

און אים האט מען גענומען אין מיליטער זה תחת זה. נו, האט דער אייבערשטער געשלאגן כפרות מיט יעדן איינעם, האט דער חפץ חיים געזאגט מען דארף לעבן גענוג לאנג צו וויסן די הנהגה פונעם אייבערשטן, ער דערציילט א מעשה אז ס'איז געווען אן אלמנה, איר מאן איז געשטארבן און ס'איז געווארן אן אלמנה, אוי האב איך דערמאנט א גוטן דזשאוק, אמאל איז געשטארבן א איד, און נישט געוואוסט וויאזוי מ'זאגט די אלמנה אז דער מאן איז געשטארבן ווייל זי האט געהאט צוטון מיטן הארץ, האט זיך אנגערופן איינער איך העל איר גיין זאגן, קיצור קען דאך איר נישט זאגן דיין מאן איז געשטארבן, וועט זיך דערשרעקן. קומט ער אריין און זאגט, זאגן זי, היער וואוינען די אלמנה מילער? זאגט זי, ניין, איך בין קיין אלמנה ניקס. זאגט ער, דו ביסט יא איין אלמנה, דו ווילסט וועטן אז דו ביסט יא איין אלמנה? דיין מאן איז געשטארבן, קענען זי אים גיין אפהוילן יעצט אין די חברה קדישא שטיבל. הי ספעלד איט אוט רייט. עניוועי, געווען א פרוי, זי איז געווארן אן אלמנה, און עס קומט די לענדלארד און ער זאגט, איך נעם דיך, איך וויל זאלסט ארויסגיין פון דא ווייל איך דארף האבן די דירה. זאגט זי דיר איך ווייס פארוואס, דו האסט מורא מיט אן אלמנה, איך האב נישט צו באצאלן, מיין מאן האט איבערגעלאזט געלט, אסאך געלט, און איך האב צו באצאלן, און איך בעט דיך א טובה, ווארף מיך נישט ארויס, ס'איז פאר ווינטער, געב מיר נאכן ווינטער וועל איך מיר טרעפן א דירה. ער האט דאך אבער געוואוסט אז טאמער וועט זי נישט באצאלן, און ער וועט איר ארויסווארפן וועט ער דאך ליידן בזיונות. האט ער געזאגט פאר זיין ארבייטער, גיי נעם אראפ דעם דאך און פארטיג, אן א דאך קענען זיי נישט בלייבן וואוינען. מיט יארן יארן יארן שפעטער דערציילט דער חפץ חיים אז אין שטאט ראדין איז געווען איינער פון די גרעסטע בעלי צדקה, שטעל דיר פאר, פון די גרעסטע בעלי צדקה, און וואס איז געווען, ער איז געגאנגען אמאל אין וואלד ערגעץ, געדארפט דורכגיין פון איין געגנט צו א צווייטע, געקומען א גוי האט אים אפגעהאקט דעם קאפ, רוצחיש, ברוטאליש, האט יעדער געפרעגט רבונו של עולם וואס איז געשעהן, דער איד האלט דאך אויס אזויפיל תורה ומצוות, און מעשים טובים, האט זיי דער אייבערשטער געענטפערט, איך האב ענק א תשובה, אין מיין הייליגע תורה שטייט, מיט אן אלמנה זאלסטו נישט טשעפען, ושמעתי כי חנון אני, מיט אן אלמנה הייב נישט אן, שוין. זאגט דער חפץ חיים, כ'האב געלעבט גענוג לאנג, איך געדענק די מעשה ווי אלס יונגל ווי ער האט ארויסגעווארפן די אלמנה אן א דאך, האט אים דער אייבערשטער אראפגעהאקט דעם דאך דעם קאפ. זאגט ער, נאר וואס, צו פארשטיין דעם אייבערשטנ'ס הנהגה דארף מען לעבן גענוג לאנג, יו העוו טו נאו די ביגינינג. ענד די ענד, למעשה, אזוי האט מען זיך אויפגעפירט אינדערהיים, מען האט גענומען ארעמע קינדער און מען האט זיי געשיקט אין מיליטער שטאטס די רייכע, האט דער אייבערשטער אראפגענומען אלע דעם קאפ, אבי קאלע און בוידעם, דאס איז א מורא'דיגע זאך, ס'איז ממש נישט צום גלייבן ווי אזוי מען האט זיך אויפגעפירט, יעצט וואס איז דאס נוגע לענינינו, די מענטשן זענען שוין לאנג שוכן עפר, וואס האב איך מיט זיי, פארוואס רעד איך דערפון, היינט פירט מען זיך אויף די זעלבע, דער אייבערשטער האט געהאלפן אז ס'געוען אידן וואס האבן נישט זוכה געווען מקיים צו זיין תורה ומצוות. מצוות האט ער געעפנט די רוסישע טויערן איז קודם כל איז געווען דארטן פאר פֿינף דאלער אזוינע מיט יעדער געפארן פראסטיטוט ס'האט מיר איינער נאך מסביר געווען כ'האב אפילו קיין פֿינף דאלער נישט באצאלט כ'האב באצאלט א פישקע ציגרעטן ס'הייסט דא דא טוט זיך די געגנבעטע ציגרעטלעך וואס מ'האט עס געגנבעט פון די אמעריקען גאווערמענט די טעקס אזוי גייט עס נאכדעם האט מען גענומען און מ'האט אויסגענוצט די קינדער קודם איז געווען מענטשן וואס זענען געגאנגען שנארן פאר די קינדער טוביה מענדלאוויטש האט א מוסד אין באדריט בארדיטשעוו. מוסד האט ער געהאט. ער האט געהאט א מולטי מיליאן דאלער שנאר אפאראט, אידן האבן געגעבן פאר בארדיטשעוו, ווייל ווען מען האט געגעבן האט מען געמיינט מען געבט טאקע פארן בארדיטשעווער אליינס, מ'האט נישט געכאפט דער בארדיטשעווער לעבט שוין נישט, און ער האט געטון דארט מיט די קינדער וואס ער האט געוואלט. ער קומט אמאל צו צו מיר, דו מוטשעסט זיך שטארק א שידוך פאר דיין זון, פאר פֿינף און צוואַנציק אלפים וועל איך דיר ערלעדיגן א מיידל. זאג איך אים לאמיך דיר מסביר זיין דריי זאכן, קודם זוך איך נישט קיין רוסישע, די מאמע איז נישט געגאנגען אין מקווה, ס'איז נישט קיין קאנטעידזשעס דיזיז, אבער יעדער זוכט אביסל בעסער, און צווייטענס אז איך געב דיר פינף און צוואנציג, איך קען דא די אלע מיידלעך, איך ארבעט אין אוקריינע יארן, איך קען צוגיין צו די מאמעס פון די מיידלעך און זיי געבן די פינף און צוואנציג, דארף איך עס דיר געבן? פארן סארסער, פארן שדכן דארף איך עס געבן? און אזוי האט ער פרובירט פאר אנדערע אויך צו פארקויפן די סחורה. ער האט דיר איינגערעדט ער רעדט מיט זיי אידישקייט? ווי אידישקייט? און אזוי האט יעדער געטון, יענקי בלייך, איך ווייס אינסייד אינפארמעישן, ער פלעגט ארויסשיקן אויף די ציון ברינו מיידלעך, ער פלעגט וואוינען מיט זיי, פארדעם זיי האבן מיר אלע געזאגט,

אפֿשר אַ מנין? װיפֿל קינדער איז דאָ? אַ פּאָר הונדערט. קײנער נישט געװען אינטערעסירט זײ זאָלן קענען ייִדישקײט. סטאָלין קאַרלין האָט געלעבט פֿון דעם יאָרן לאַנג. קען זײַן זײ לעבן נאָך הײַנט אױך פֿון דעם. מיליאָנען האָט זיך געפֿליסט. און יאַנקי בלײך איז געװען אַ שותּף, האָט זיך געקױפֿט פּראַפּערטי און מע האָט געלאָזט די קינדער אױף הפֿקר. איז געװען אַ ייִד, װאָס אונדז האָבן אים געקענט אין אונדזער דור. געװען אַ ייִד. ער איז געװען, מסתּם, דער גרעסטער רבי, די מאָסט סוקסעספֿול פּערסאָן, װאָס ס'איז געװען. ער האָט געהײסן הרבֿ ר' מנחם מענדל שניאורס. ווען ער איז געהאט זיין דורכפאל איז געווען ווען די חסידים האבן אים עלעוועיטעד פון א רעבע אויף משיח, דעמאלטס איז ער דורכגעפאלן, ווייל פאר משיח'ן האט ער שוין געדארפט האבן מער קרידענשעלס, ווען זיי טוען ווערן אזוי ווי יאשקע פאנדראק, קען זיין ווען ער לעבט גענוג לאנג וואלטן זיי געטוען ווי יאשקע פאנדראק, זיי וואלטן אים געמאכט פאר א גאט אויך. יענע מאל איינער, א רב מיט א גלח האבן זיך דורכגעשמועסט, פרעגט ער, דער רב פרעגט דעם גלח וויאזוי גייט ביי ענק די מדריגות, האט ער געזאגט ס'הייבט זיך אן קודם כל מיט א סתם א גלח א פריסט, נאכדעם ווערט ער א בישוף, נאכדעם ווערט ער א קארדינעל, נאכדעם קען ער זיין פויפ, פרעגט יענער און דארט שטעלט זיך עס אפ, וואס האסטו געוואלט ער זאל זיין גאט? זאגט ער איך ווייס נישט וואן אוו אווער בויס מעיד איט, הי ביקעים א גאד, האהאהא דער איד יאשקע פאנדראק איז געווארן א גאט, עניוועי די זעלבע דא אויכעט ווען זיי האבן אים עלעוועיטעד,

בין איך געגאנגען אויף קרוינהייטס דאווענען, ס'איז נישט ווייט, ס'איז אינגאנצן דריי מייל, שבת האב איך געוואקט, דער עולם האט אנגעהויבן צו זען אז איך קום דארטן דאווענען, האט זיך אנגעהויבן מיין מדובר, וואו איז ווער און ווען, האב איך זיי געזאגט, הער אויס, מ'האט מיך ארויסגעווארפן פון ווילימסבורג, ווייל איך האלט אז מ'טאר נישט אנרירן און שטופן תחת פאר קינדער און זיי אויספאמפן דעם פיפיק, און אין ווילימסבורג האלט מען אז מ'מעג עס יא טון, האט מען מיך געלייגט אין חרם. קיצור. זאגט מיר דארט דער גבאי אז איר ווילט קענט איר קריגן אן עליה אויך. זאג איך אים ביסט משוגע? דא רעדט מען פון א חרם, איך האב נישט וואו צו דאווען, ווילסטו מיר געבן אן עליה? זאגט ער איר זענט נאר אין חרם אין ווילימסבורג, ביי אונז נישט דא אזא זאך, דער רבי האט אונז געלערנט אונז זאלן מיר בויען שילן אפילו פאר שוואכערע אידן פון אייך, ביי אונז איז א כבוד אז איר זענט דא. שוין, חברה האבן געהאט א מענטש, א פירער, וואס ער האט זיי געפירט אויפן ריכטיגן וועג אינעם ענין פון אהבת ישראל, און מען זאל זיך זארגן פאר א צווייטן איד, פאר אידישקייט, פאר זיין אידישקייט. שוין, ער האט צוזאמגעשטעלט אזא שיין חסידות, אזא שיינע קלייענטעל, ס'איז אנבעליוועבל. נאר וואס, אזוי ווי אין יעדן גרויסן מוסד, איז דאך דא אזאלכע מענטשן וואס זענען נישט אזוי אינגאנצן אלל דער. פאר. חינוך האבן זיי עס אנגעהויבן צו נוצן פאר געלט. יעצט, לעבאוויטש האט אונטערגעשריבן, געוויסע רבנים, אז די בחורים זאלן גיין אין מיליטער. דאס איז א חוצפה וואס די וועלט האט עס נישט געהערט ווייל זיי האבן פונעם רעבין גאנצע זאכן וואס ער האט געזאגט א בחור דארף זיצן אין א ישיבה נישט אין קיין מיליטער. נאר וואס, די מאני איז היער, ס'איז דא אסאך געלט. איז יעצט געוואויר געווארן אז זיי האבן ארויפגעלייגט זייערע טלפים, די מיליטער, איבער די גאנצע וועלט. דאס וואס זלמן לייב גייט טון פאר די אידן פון. פראנקרייך, דאס איז אויכעט מדינת ישראל, זיי ארבעטן דאס אן, די אגידה שיקט ארויס שליחים אויף אוקריינע יעצט און זיי ברענגען אריין קינדער פון דארטן און פון רוסלאנד, ס'איז דא יעצט א גאנצע זאך, אז זיי האבן ארויפגעברענגט פון בארדיטשוב, בארדיטשוב ווייס איך ווייל איך בין נאנט מיט דעם ר' משה דער פירער, ער האט נישט געוויסט, ער איז א תמימות'דיגער איד, און זיי האבן אים געגעבן גרויס געלט פארן מוסד, זיי האבן געהאט א לעבאביטשער וואס איז געווען דער מידל מען און מען האט ארויפגעברענגט. צענליגע און צענליגע קינדער וואס ער האט אין זיין מוסד, ער האדעוועט זיי אויף, זענען אדער יתומים אדער זיי האבן א פרייען טאטן, זיי האבן א טאטן א גוי, און די סוף איז געווען, ער האט זיי ארויפגעברענגט אויף א אידישע מדריגה, און מען איז געגאנגען צו אים און מען האט געזאגט, דו פלאגסט זיך אזוי פאר געלט, מען וועט דיר געבן געלט, און דו וועסט ארויפשיקן אויף מדינת ישראל, וועסטו ארויפשיקן, ס'איז דא וואוילע מענטשן אין בני ברק וואס ווילן די קינדערלעך אדאפטן, און ממילא. איז דער עול וועט זיין פון דיר שוואכער? אין בני ברק קען מען זיך זיין אסאך מער ערליכערער ווי דא אין בארדיטשוב, ווייל ס'איז דא אידישקייט אלל אווער, און ס'עט זיין א מחיה. יעצט איז מען געוואויר געווארן אז ס'איז צרות אזוי ווי א בארג. די אלע קינדער זענען נעבעך אנגעקומען אין מיליטער. איז אנבעליוועבל. איז דא ר' יואל קאהן אן אלטער איד, שוין ניינציג, איז יעצט אראפגעפארן, ער איז אראפגעפארן איבערקערן גאנץ ליובאוויטש, רבותי וואס איז מיט ענק? פאר אפאר דאלער פארקויפט עטס אידישע נשמות, עפענטס נישט קיין שילן, זייטס נישט מקרב קינדער, ס'וועט ענק גארנישט קאסטן. און דאס איז ביי וואס אונז האלט מיר יעצט, אונז האלט מיר אז מען פארקויפט אויס איין איד דעם צווייטן, און וועגן דעם ווייל מען פארקויפט אויס איין איד דעם צווייטן איז נישט דא קיין אהבת ישראל, און ס'איז נישט דא און ס'וועט נישט קומען קיין משיח ווילאנג מען וועט זיך אזוי אויפפירן. טראסט מי. און ס'איז א מורא'דיגער אומגליק, קיינער קען נישט זאגן גארנישט ווייל מען רעדט דא פון נישט הונדערט טויזענט דאללער, מען רעדט פון מיליאנס אוו דאללערס, עטס ווייסט וויפיל געלט מדינת ישראל לאזט זיך קאסטן יעצט פאר דעם? עטס ווייסט אז ס'איז דא אסאך פלעצער ווי ס'איז געווען אויפשטאנדן אין די וועלט און מען האט ארויסגעטריבן אידן וואס די מדינה איז געווען ביהיינד איט, ווייל זיי האבן געוואלט אז די רייכע אידן זאלן אנטלויפן פון דארטן און ברענגען זייער וועלט אויף ארץ ישראל? עטס ווייסט עס אפילו נישט. יעצט איי וועט עטס פרעגן א קשיא, וויאזוי קען די מדינה האנדלען מיט געוויסע לענדער? ס'איז דאך אראבער, ענפערן א תירוץ. פאליטיקס האט גארנישט צו טוהן מיט די לאו, די לאו אוו עוורידזש, למשל אן אראבער טאר נישט האנדלען מיט א איד, ס'איז פאליטיקס. יעצט אונז מיין מיר דאך אז טראמפ איז זה יושיענו, ער וועט אונז זיין אונזער ישועה, ער איז פונקט אזוי א מלאך המוות. ער זאגט אז מ'גייט רוקן די עמבעסי אויף ירושלים, איך האב אמאל געזאגט אויף א יוטוב, אינטערעסאנט איך בין דא גיי אין די גאס אין ירושלים, האט מיך איינער געטראפן, געדענקט איר געזאגט אמאל אזא. יוטוב אז מען זאל נישט רוקן די עמבעסי ווייל מען טוט דזשעפערדייזן די סעיפטי פון אלע אידן, זאג איך אים זיכער געדענק איך, איר געדענקט עס אויכעט און ס'איז ריכטיג, עטס ווייסט דא דאס הייסט ס'דא אזוי, ס'דא אמעריקע האט אן אמבעסעדער דא איזריעל, א איד א איד א שומר שבת אויך זאגט ער ווען ער דארף זיך אויסמאכן ווען ער דארף קטנים אדער גדולים דארף ער זיך אויסמאכן אין די עמבעסי ס'איז דא א טוילעט פאר אים, שטעל דיר פאר. וואס איז אונז א חילוק צו ער מאכט זיך אויס אין תל אביב, אויף רחוב הירקון, צו אין ירושלים? איין זאך איז אונז יא א חילוק, די אראבער גייען עס נישט אויפגעבן, כ'וועל זאגן די אמת, די עולם כאפט נישט, דא איז א שטאטע מלחמה, מלחמה איז, די אראבער האבן א חשבון אז איין טאג וועלן זיי צוריקנעמען גאנץ מדינת ישראל, און זיי וועלן האבן אויפגעבויטע פאלאצן, למשל ס'איז געווען אבאמא, ער האט אזא חורבן געמאכט אין אמעריקע, ער האט געגעבן די אראבער רעכטן, ער האט אריינגעברענגט ס'איז דא הונדערט טויזנט אראבער, זיי וואוינען לעבן דעטרויט און זיי ווילן שאריא לאו, זיי מוזן נאך וואוטן און ס'וועט נאך אריינקומען אינעם געזעץ. שאריא הייסט מען זאל אפהאקן א מענטש, דער גנב'עט זאל מען אים אפהאקן די פינגער אזוי ווי אין קוראן, קען זיך עני טיים אויפשטעלן נאך אזא רוצח און ער וועט האבן זיין וועג. סאו איך האב געבעטן אויף א יוטוב. און איך האלט אז יעדער דארף דאס בעטן, אונז וויל מיר נישט די עמבעסי זאל זיין אין ירושלים, ווייל טאמער יא קענט איר איינפאקן אלע די פעק און זוכן ווי צו וואוינען, די אראבישע חשבון איז זייער א פשוט'ער, זיי האלטן פיינענטשעלי און קעגן טעראר, וועלן זעקס מיליאן אידן נישט קענען זיך קעגן שטעלן, ממילא וועלן זיי איינעמען א פארטיג לאנד, זיבעציג פראצענט פון אלע הויעך באאמטע זענען אראבער, איך האב יעצט געזען אן אינטערוויו ווי א אידישע טאכטער איז געווארן אן אראבער, זיך געשמד'ט. און צוויי יאר שפעטער איז זי געקומען צו די אידישע ארגאניזעישאנס מען זאל איר ארויסהעלפן, ווייל ווען ער איז אויסגעגאנגען האט ער זיך געשפילט מיט גרויס געלט און געטון און געמאכט. ער איז געווען אזוי גוט צו איר, זי איז געפארן אויף יוראפ איבעראל, מאמעס האבן איר געבעטן, איר מאמע מיט אנדערע, זיי האבן זיך נאכדעם הרג'ענען. דורך צוויי יאר, ס'איז אים שוין נמאס געווארן, זי האט געקענט באשטיין צו אן אנדערע, האט ער איר אזאלכע מכות געגעבן, זי האט רעקארדעד וואס זי האט געוואלט קענען ווייזען אין קאורט. איך ווייס נישט צו די רעבעס אין חדר האבען אזעלכע מכות געגעבען, געווארפען אויף די פלאר, געהאקט אין קאפ, וויין צו נעבעך, איך קען נישט צוריק גיין צו מיין מאמען זאל מיר העלפען, ווייל מיין מאמען האט דאך מיר געזאגט ס'וועט אזוי זיין. איז במילא צו איר מאמען קען זי נישט צוריק גיין און זי זוכט העלפ, און געס וואט? זי איז שוואנגער אויכעט. ער גייט איר נאכלויפען, ווייל לויט זייער געזעץ אויב מען האט חתונה מיט א איד גייט עס צום אראבער, די קינד מוז זיין א מוסלעם, זיי האבן אין דעם א חשבון, דאס למשל סאודי אראביע האט מורא ס'זאל נישט זיין ביי זיי אן אויפשטאנד, זענען די בעסטע פרענד מיט מדינת ישראל, כ'האב געליינט אמאל אין א צייטונג, איך דענק נישט אין וועלכן, אז סאודי געבט איבער הונדערט מיליאן דאלער א יאר פאר ארץ ישראל, פארשטייט זיך פאר סערוויס, זיי ברענגען זייערע סודות מיט אלעם. ס'גייט אלעס פאר גרויס געלט. איי סאודי אראביע האט דאך נאכנישט אריינגעלאזט אויף זייער סאויל א איד, נאר נישט לאנג צוריק האט געפלאצט עפעס א באמבע ערגעץ, מ'האט זיך געשלאגן, איז געווען דרייסיג ישראלים די הויפט פירער אין סאודי אראביע. דאס מוזט עטס פארשטיין, פאליטיקס איז פאליטיקס. סאו עט די ענד אוו די דעי איז נעתרות נשיקות שונא די אלע וואס זיי האנדלען מיטן איד איז נאר אדער ווייל ער האט א חשבון ער וועט אים נאכאמאל אייננעמען, אדער ער האט א חשבון אז ער האט מורא פאר זיין אייגענע באפעלקערונג. דעטס וואטס גאוינג אן. האב נישט א חרטה. יעצט, דער רבי האט געזאגט אז ווען מען וואוט פאר איינעם וואס ער טוט איז אזוי ווי דו האסט עס געטון. יעצט וואס דא גייט געשען איז אזוי, ער גייט האבן זיינע באדי גארדס, טראמפ האט נישט קיין מורא פאר זיין לעבן, ער האט באדי גארדס, געליינט אז עס קאסט איבער הונדערט און זעכציג טויזענט דאלער קאסט אן עוורידזש חודש אים און זיין פעמילי צו שיצן, פארוואס דארף מען דאס?

אכט יאר וואס איז א חורבן אבאמא האט אנגעמאכט, עטס ווייסט נישט ווייל עטס ליינט נישט די פעיפערס, איך ליין יא, און דאס מוז מען זעהן ס'זאל עפעס געשעהן, כ'מיין אונז קען מען נישט צולאזן דאס אז כלל ישראל איז נישט מוחה, ווען אונז זאל מיר מוחה זיין און אונז זאל מיר פארלירן וועט מען דעמאלטס זאגן זעהסט אונז האמיר מוחה געווען, איך בין אמאל געפארן מיט א פליגער, ס'איז געווען אסאך אראבער דארטן, ס'איז געווען עיר טורקי, און עפעס אן אראבער איז געזעסן לעבן מיר און ער האט אנגעהויבן מיט מיר צו דאס, אידן, צוגע'גנב'עט די לאנד מיט אלעם, און. ווען ס'וואלט געווארן גענוג היציג די סיטועישאן וואלט ער מיך געהארגעט אויפן פליגער, האב איך אים געזאגט אזוי, הער מיך אויס, איך בין נטורי קרתא, איך בין אזא שונא פאר די מדינה פונקט ווי דו. אה, נטורי קרתא האט ער שוין גערעדט מיט מיר אנדערש, ער איז שוין נישט ברוגז געווען, וואס זעהן מיר פון דעם? אז קיינער וועט נישט מוחה זיין וועט די סוף זיין אז מ'וועט אונז אויך באפאלן, פונקט ווי אונז וואלט מיר געווען די וואס האבן אנגעדרייט אז ער זאל זיין אין ירושלים. יעצט, אמעריקע איז נאכאלץ נישט קיין אוהב ישראל, האבן זיך מיישב געווען אז דו טויג נישט דאס געשעפט. האט ער געזאגט אזוי, כ'רוק טאקע נישט אריבער די אמבאסאדע, אבער כ'טו אנערקענען ירושלים פאר די הויפט שטאט, דאס באדערט אים נישט, ס'באדערט אים יא אבער נישט אזוי ווייט, ווייל אויב די אמבאסאדע איז דארט, איז די פשט איז די גאנצע וועלט מוז עמטליך אנערקענען אז דאס איז די קעפיטעל, אז ס'איז אויפגעשריבן אויף פאפיר עס מיינט גארנישט. איז למעשה פאר כלל ישראל גייט אזוי נישט גוט אז ס'איז נישט דא ממש די, כ'ווייס נישט צו מ'האט נאך געלעבט אין אזאלעכע שווערע צייטן ווי היינט, די גאנצע וועלט איז קעגן אונז, יעדער דר'ערדליגער וואס ווייסט אפילו נישט וויאזוי מען ספעלט זיין נאמען איז אן אנטיסעמיט, זעמער אויף גרויסע צרות, דאס איז נישט דא וואס צו רעדן יעצט. שטאטס זאל מען זיך צוריקקערן צום אייבערשטן און וועלן זיין גוט, זעמער נאך געווארן ארגער, שטעל דיר פאר וואו ס'האלט, איך האב דאך דא געקויפט קרקע ווייל איך האב דאך נישט וואו צו ליגן, האב איך געקלערט כ'וועל ליגן דא, אין ארץ ישראל, געווען יעצט ביים מיטינג. איז דא ביי די רבנות געווען אז די מענטשען פון די חברה קדישא, נישט די היימישע, נישט די שומרי תורה ומצוות, טענה'ן אז זיי האבן א מורא'דיגן פראבלעם, זיי ארבעטן שבת, זיי זענען מחלל שבת אינדערהיים, זיי האבן גארנישט מיטן שבת, ווילן זיי אז מ'זאל קענען מאכן טהרות שבת, פארוואס נישט?

טוט מען ממש דאס פארקערטע. מען רעגט אויף דעם אייבערשטן מיט יעדן טריט און שריט, און נאכדעם זאגט מען, כ'האב אן אייבערשטער! דו האסט גארנישט! רש"י זאגט קלאר, אז מ'היט נישט אפ די תורה, רש"י רעדט דארטן וועגן עסן מאכלות אסורות, און דארט איז דא די בעילות אסורות אויכעט, אין אחרי און קדושים. זאגט רש"י דעם לשון, מה הנאה יש לי בכם, דו זאגסט איך בין דיין אייבערשטער, הייבט זיך נישט אן, כ'האב נישט קיין שום הנאה פון ענק, און זאגט נאך רש"י ווייטער, הרי אתם כנבוכדנצר וחבריו, און איף ווי דאנט סטאפ איז עס זייער נישט גוט וואס ס'גייט פאר. סאו לאמיר צוריק קומען דא צום שמועס, די אראבער האבן א חשבון, זיי ווילן אויסלעבן כלל ישראל, ס'איז א נייע מדינה, ס'וועט אנהאלטן אזוי ווי יעדע נייע מדינה אפאר יאר, און מ'וועט עס אונטערגייען. דער וואס אוינט דעם הר המנוחות האלט נאך דעם טאבו יעצט, ווען ר' עמרם האט געדארפט אים דארט באגראבן האט מען געמוזט נעמען פון אים א ספעשל רשות, ווייל זיי האבן געטענה'ט די ר' עמרם'ס חברה וואס איז צו טוהן א שיינעם טאג ס'וועט ווערן אויס מדינה וועט מען מוזן צוריק געבן וועט ער ארויסגראבן אלע טויטע זאגן ס'איז נאך מיין פראפערטי וואס איז דעמאלטס זיין? גארנישט. יעצט אז מ'בויעט דארט א מאזעליעם אפאר שטאק הויעך, צען פופצען שטאק הויעך, וועט ער שוין האבן א האטעל אויך דארט, ס'איז אנבעליוועבל, דער עולם זיצט און לאכט, אונז זעמיר אזוי שטארק, אונז זעמיר אזוי שטארק, עטס ווייסט ביי יעדע מלחמה וואס ארץ ישראל האט געהאט, בפרט נאך די יום כיפור מלחמה, מ'האט געהאלטן אט אט אז ס'איז נישט דא מער קיין מדינה, דעמאלטס האט אמעריקע געמוזט עפענען אירע אוצרות און אירע באמבעס, און האבן געברענגט זייערע מאדערן טעקנאלעדזשי, אזוי אז זיי האבן צוגעהאלפן.

די אנדערע שיטה איז אז ס'איז נאר מדרבנן, און נאכדעם איז דא די שיטה וואס דער רבי ברענגט פון גדולי הפוסקים אז ס'איז מן התורה. און כ'האב עס געזאגט, דאס גייט צוריק מסתם צוויי שמיטות, פֿערצן יאר צוריק, און אפשר נאך מער, אפשר גאר, ניין עס קען נישט זיין מער ווי פֿערצן יאר, ווייל דאן האט ער א האטליין צען יאר, איך האב עס געזאגט מסתם פון אנפאנג דעמאלט. ווען מענטשן האבן אנגעקאלט דרבנן מאכסטו אזא קאלטקייט די שמיטה, נעם עס אראפ, נעם עס אראפ, זיי זאגן ליסען ס'איז תורה. יעצט, איך האב עס שוין איבערגעזאגט אפאר מאל, דער עולם נעמט עס אן פאר גרענטעד. ניינציג פראצענט האלטן נישט קיין שמיטה, ס'איז אלץ בלאף, פעיק פאוני, מ'זאל קענען מאכן געלט, די וואס זיי האלטן שוין יא שמיטה און זיי פלאנצן נישט אן קיין פעלדער איז אויך ווייל זיי זוכן מאכן געלט פון חוץ לארץ, מ'האט אריינגעשיקט א פאנד פון צוואנציג דרייסיג מיליאן דאלער און יעדער איז נהנה דערפון, וואס דער עולם איז נישט ביי גארנישט, דער עולם האלט ביי גארנישט, און דער אייבערשטער האט אונז דא אריינגעברענגט מ'זאל יא טון זיין רצון, באמת וואס דער אייבערשטער וויל פון דעם אריינברענגען וועל איך ענק זאגן, ער וויל אז מ'זאל אויפבויען ארץ ישראל און ס'זאל זיין פאר יעדן וואו צו וואוינען, ווייל ווען די מתים גייען אויף. שטייען עט זיין דא א גרויס געדרענגעניש, טוט ער עס אויסבעטן, כולו בחכמה עשית, דער אייבערשטער טוט עס מיט חכמה, אנשטאטס אונז זאל מיר עס פארשטיין ריכטיג, פארשטייען מיר עס נישט ריכטיג, און זאגט מען עזב השם את הארץ, מען קען שוין טון וואס מען וויל, און מען טוט נישט דעם רצון השם אזוי ווי מען דארף, מען גייט פראטעסטירן קעגן חילול שבת, ס'איז זייער א פיינע זאך חילול שבת צו פראטעסטירן קעגן דעם. מאידך גיסא ווי פראטעסטירט מען? מען פראטעסטירט אין מאה שערים, פארוואס גייטס עטץ נישט אויף רחוב יפו? איך גיי אויף רחוב יפו, איך וואוין אויף רחוב יפו, גאנץ רחוב יפו איז מחלל שבת, ס'איז דא א טעקסי סטעישן, וואס די גאנצע טעקסי סטעישן ארבעט שבת, ס'איז דארטן דא פול מיט אידן, און קיינער זאגט גארנישט, דאס איז דארטן ווי ס'איז דא די גוים אויך, קיינער זאגט גארנישט, גייטס דארט פראטעסטירן, אזוי ווי עמרם בלוי איז געגאנגען, כאפטס א באמבע אין קאפ, א שטיין אין קאפ. ביסט נישט, נאר אין מאה שערים דארט ווי דו ביסט שטארק סאו דעטס וואט איט איז. איז דארט דא נאך א געגנט ס'הייסט וויאזוי די גאס הייסט ס'איז אויבן ביי רחוב הנביאים קעגן איבער ווי סאטמאר האט אפגעקויפט דעם טיאטער און מ'האט דארט געמאכט שיינע הייזער קעגן איבער א גאס אוועק איז אויך דא א געהעריגע טעקסי סטענד איך גיי דארטן דורך ווייל איך דאוון דאך אויף רחוב יפו כ'האב דיך שוין געזאגט מיך לאזט מען דאך נישט אריין אין קיין שול סאו ווי דאוון איך אויף רחוב יפו גיי איך דארטן דורך ביי רחוב הנביאים און געהעריג אזוי ווי אין די וואך, און דאס איז העכער מאה שערים, העכער גאולה, פארוואס קומט קיינער נישט זאגן דארט א ווארט, ווייל פאר יענעם האסטו מורא, דו טוסט עס נאר דארטן וואו ס'וועט ברענגען כבוד מיט געלט, און דאס כאפט מען שלעק איז גארנישט, לאכט מען זיך אויס. אונז האבן מיר זיך דען אמאל פארגעשטעלט אז מ'וועט נעמען אונזערע קינדער חלילה אין מיליטער, און קיינער וועט נישט זאגן גארנישט? אז חבד'ער גאר זאגן אז מ'מעג גיין, און אנדערע וואס זאגן מ'זאל גיין, זעמיר דאך ארגער ווי מזרחי. סאך מאל זיץ איך און טראכט, אונז האמיר נאך א תורה בכלל? ס'איז נישט צום גלייבן, ס'טמא כל דבר אסור, איינמאל זאל מען פארדעקן אונזער שאנדע, גייט מען אין מאה שערים און אין גאולה דארט אויבן, אין גאולה, מען גייט נישט אריבער די גרויסע גאס, כ'דענק נישט וויאזוי ס'הייסט אפילו, נעה, אויף די זייט גאס שלאגט מען זיך, סאו וועם ווילסטו אויספאפן? דעם אייבערשטן ווילסטו אויספאפן? ס'איז געווען א איד ר' עמרם בלוי, ער האט זיך געשלאגן, מ'האט מ'האט אים שיעור געהארגעט, מ'האט אים אמאל אריינגענומען אין א טעקסי, אין א קאר, א פאליס קאר, און אזעלכע מכות געגעבן. אמאל האבן זיי אריינגערופן אן אנדערן, ער האט געהייסן סעגעלאוו, זיי האבן געמיינט אז דאס איז ער, זיי האבן אים אריינגעשלעפט אין די ווען, מען האט אים אזעלכע שלעק געגעבן אז ער איז געשטארבן, דאס הייסט פראטעסטירט פארן אייבערשטנ'ס וועגן, נישט ווי אונז לייצים. ליצמאן איז ארויסגעגאנגען, ער איז אויס שר, נו פרעג איך נו נו און פארוואס יעצט מעג מען שוין יא זיצן ווייטער אין כנסת, ווייל ער הייסט סגן שר, מילא איז עס נישט אינטערסאנט די דאזיגע טריקס, יו ריעלי טינק יור פולינג סאמבאדי? נישט נאר דעם רבונו של עולם פולט עץ נישט, עץ פולט נישט א נארמאלן מענטש וואס ער קוקט דאס צו. א גאנצע זאך א הירא ער איז ארויס געגאנגען שוין באקומען א דימאושען ער איז נישט שר נאר סגן שר די קענאביס קען ער ווידער פארקויפן רייט נעמען געלט אונטערן טיש קען ער ווידער נעמען און שוין דעטס איט סאו וואס כ'מיין וואס האט מען דא אויפגעטוהן סאו גערער רבי איז געווען א גרויסער קנאי ער האט אראפ גענומען די וויין פון כרמל מזרחי ווייל מען ארבעט אום שבת און מ'מאכט חוזק פון דיר מען ארבעט אום שבת וועלכע פאבריק אין ארץ ישראל וועלכע אינדעסטרי ארבעט נישט אום שבת? יעדער ארבעט, אפילו ס'איז דא די אמעריקאנער קאמפעניס, למשל יונייטעד עירליינס מיט אנדערע וואס קומען דא אריין, מ'גרייט צו די עירליינס גרייט מען צו שוין שבת נאכמיטאג ווייל מוצאי שבת איינס אזייגער מוזן זיי פארן, ענד נאובאדי איז גאנא וועיט ווייל דעמאלטס האלט מען אויף דעם טרעפיק אין יוראפ אדער אין אמעריקע, סאו ווער וואס וואס ארבעט מען דא אריין מעשה'ס מיט לגיונות? איז די תירוץ איז אז מ'דארף מוחה זיין אויף חילול שבת. טישערטס. אבער נישט דארטן ווי ס'איז דיר באקוועם. וויין אראפ נעמען פון טיש האט ער אראפ גענומען די וויין. ביג דיעל. ס'איז דא אסאך זאכן וואס מ'דארף מעודד זיין און מחזק זיין און דאס טוט מען נישט טון. ווייל דא קען מען נישט ווייל יענער איז מיין פרענד. און דארט קען איך נישט ווייל יענער איז איך דארף אים האבן פאליטיקלי. ס'איז דזשאוקס די גאנצע זאך. איטס וואן פיס אוו דזשאוק. יעצט. פרעגט מיך איינער נו זאל מען בכלל נישט מוחה זיין? זאג איך מוחה זיין זאל מען, נאר מען זאל אזוי מוחה זיין אזוי ווי ס'שטייט אין די גמרא, די גמרא זאגט דער אייבערשטער פרעגט דעם סמך מם כלום יש מי שמוחה על קדושת שמי, זאגט מען ניין, טאמער זאגט מען יא, זאגט דער אייבערשטער כלום יש מי שרוצץ מוחו עלי, דארף זיין מער ווי סתם איך גיי ארויס דארטן העכער מאה שערים און זאג דארטן אפאר ווערטער און נאכדעם גייט מען מאכן א פראטעסט און ס'גארנישט. ס'איז א דזשאוק די פראטעסט און יענער לאכט זיך אויך אויס און דעטס איט, ס'אפאר קינדער מאכן זיך ווי מען זאגט וויכטיג. רבותי, איטס נאט רייט וואט וויר דואינג. און כ'זאג נאך א זאך, איך ווארט יעצט אויפן באס, איך וויל ארויף גיין אויפן באס ווייל איך דארף פארן דארטן צו די מקווה, די מקווה איז אין בית וגן. קיצור, איך וויל ענק עפעס זאגן, איך בין שוין געווען אין מאה שערים זייער אסאך מאל, גיי מיר נאך פאר. ס'איז נישט דא נאך אזא מקום זנות ווי אן אוטובוס פון עגד אין די שטאט. ס'איז נישט דא. רעדט מען פונעם באס וואס ס'קומט פון קויסל נאמבער וואן אדער נאמבער טרי מוצאי שבת למשל צו אפילו א גאנצע וואך אזוי גאר פרי און גאר שפעט. ס'איז געפאקט. ס'איז אזוי געפאקט. יעצט באמת, עטס ווייסט איך די רעבע לאזט מיך נישט גיין צום קויסל. איך ווייס עס נאר וועגן דעם ווייל דארט נעם איך אלץ אן אראבישע טעקסי ביי די אלט שטאט און איך פאר ארויף אויפן הר הזיתים ווייל איך בוי איבער א באבעס מצבה, מ'האט געטראפן יעצט איר פלאץ ווי זי ליגט, בויעט מען עס יעצט איבער, איז בין איך דארטן, אבער אין אמת'ן אריין לאזט מיך נישט די רבי גיין צום כותל, ס'פארשטייסט זיך אליין, ער זאל עס קענען באשטיין איך זאל דאווענען ביחידות און קיינמאל נישט האבן קיין מנין, נאר דעס וואס די רבי האט געזאגט מען טאר נישט גיין צום כותל איז דאס הייליגסטע פון אלע, עס איז אפילו הייליגער ווי צו נעמען א מענטש ווען ער האט ער איז אינעם יאר נאך זיין טאטן נאך זיין מאמען און מען ווארפט אים ארויס פון בית מדרש, באט לאמיר נישט רעדן פון דעם, אלע באסן. איך פאר, עס איז דא דער דרײַ און דרײַסיגער, איך נעם אסאך באסעס צו פארן, מען קען נעמען רכבת קלה אדער באסעס, איך האב עטליכע מאל געמוזט אראפגיין פונעם באס, כ'האב געפילט אז איך בין נאך דארט, נאך איין מינוט קום איך צו צו א שטות. און איך בין אן אלטער איד, רבותי ס'איז צרות, קיינער קוקט זיך נישט אום, פארוואס זאל מען נישט מאכן עקסטערע אוטובוסים פאר מענער אין די שטאט און עקסטערע אוטובוסים פאר פרויען, ס'איז דאך רחמנא לצלן וויאזוי מען גייט ארויף אויף די באסעס, ממש רחמנא לצלן, נאר. וואס, דא ליגט נישט קיין געלט, און עגד באצאלט מסתם אפאר טאלער פאר משמרת הפיפיק, אזוי ווי יעדער האט באצאלט. משמרת הפיפיק האט נישט געהאט קיין פראבלעם מיט זנות, זיי האבן געהאט א פראבלעם אז דארט ווי מ'קען זאגן ס'איז דא זנות מוז מען זיי געבן געלט. דאס איז געווען די גאנצע זאך. ס'איז געווען דער אלטער גערער חסיד וואס דער בית ישראל האט אים נאך געשטעלט, און ער האט געארבעט פאר משמרת הצניעות, ער האט געהאט די פושקע מיטן זיגל פון די עדה, ער האט געהייסן סאפראנאוויטש, ער איז שוין היינט אלט, ער האט מיר אליין געזאגט. ער האט מיר געזאגט, איך קען מיט די עדה זיך נישט שלאגן, איך האב געוואלט ער זאל מיר צוהעלפן אין שוויץ, כ'האב געוואלט ווייזן ווי אן אלטער ראש ישיבה נעמט א בחור'ל פון זיבן יאר אינעם שוויץ, קוים ס'נישט געזונט דאס קינד קען דערשטיקט ווערן, און מ'שטופט אים אריין דעם פיפיק, מ'זעט ווי ער שטופט אים אריין דעם פיפיק אין תחת, כ'האב דאך די פיקטשערס, כ'האב עס אראפגעלייגט פאר בערזשעט, האב איך געזאגט סאפראנאוויטש ווען כ'האב אנגעהויבן די מלחמה, טו מיר א טובה, קום העלף מיר צו, זאגט ער, קעגן די עדה קען איך נישט. די שוויץ איז אונטער די עדה, פרעג איך פארוואס קענט איר נישט? זיי זענען העכער פון גאט? זאגט ער ניין חס ושלום, איך האב א צעטל פון זיי אז איך קען גיין נאך געלט, ווען זיי נעמען דאס צו, נישט דא קיין געלט. פארשטייסט וואס דא גייט פאר? יעצט ס'איז דא דאך אט א באס וואס איך ווארט דערויף, ס'איז געפאקט אזוי אז דו קענסט נישט ארויפגיין דערויף, ווארט איך שוין דעם דריטן באס, און איך קען דא ווארטן אזוי נאך צוויי שעה אויך, נאר איך בין א מענטש וואס איך ארבעט נישט דא, איך בין אויף וועקעישן, קען איך מיר ערלויבן, אבער די אלע אנדערע אידן קענען זיך נישט ערלויבן. יעצט די אידן אליינס איז נישט די גרעסטע פראבלעם, ס'איז דא א גרעסערע פראבלעם, ס'איז דא מיידלעך, איך קען א איד אין ווילימסבורג, ס'איז א געבוירענער אין ארץ ישראל, מען האט מיר פארציילט, ער איז געווען א, ער האט געלערנט אין א תלמוד תורה, ס'איז געווען א מיידל, זי האט אים אפגעווארט יעדן טאג פארנדיג צו די תלמוד תורה, ווייל זי איז אויך געפארן ערגעץ אריין אין די שטאט, אין ירושלים, און ס'איז געווען א געשטופטער באס, און זי פלעגט זיך אריין לייגן די הענט צו אים אין די ערווה, זי פלעגט אים רייבן, אזוי האט ער מיר פארציילט, ער לעבט היינט, איך ווייס ווער ער איז, און ער. געווען א צושלאגענער הינט, ער האט נישט מצליח געווען מיט זיין שידוך, נישט געקענט אויפברענגען קינדער געהעריג, און ער האט זיך למעשה נישט גע'גט, אבער זיין ווייב האט זיך עטליכע מאל געוואלט נעמען דאס לעבן, זי האט געזען מיט וואס דא האנדלט זיך און ער האט געשריגן איך בין אן אינעסענט וויקטעם, א מיידעלע, ווען איך זי שוין געווען פֿערצן פֿופֿצן, און איך בין נאך געווען א יונג בחור, א יונגעל פון נײַן צען, האט זי מיר געעפנט דעם זיפער אינעם באס, ארויסגעשלעפט די מעשה און עס אריינגעשטופט אין איר, בעת אז זי האט נישט געהאט קיין פענטיס, דאס איז אלעס זאכן וואס איז געשען היינט. קוקטס אין די באסעס וואס ס'טוט זיך, און עטס ווייסט דאס אלעס. פונקט ווי עטס האטס געוואוסט אלע יארן אז אין יעדע מקווה איז מען מאנס קינדער? און איך פרעג, יעדער האט געזעהן ווי ס'שטייט א חזר און ער ווארט אויף קאסטומערס אויף פישעלעך, און די פישעלעך זענען נעבעך אריינגעקומען, און זיי האבן זיך אריינגעשטופט אין זיי, און יעדער איז געשטאנען אויף זיין פלאץ און האט נישט געהאט די דיסענסי און די קארידזש צו זאגן, עי חזר, וואס טוסטו, היינט זאגט עס יעדער, אה, מיר קווירן זאגן נחום, דו ווייסט נישט וואס א דזשאב דו האסט געמאכט, דאס אליין אז יעדער רעדט, דאס איז דאך די בעסטע דזשאב וואס איז דא, ווייל יעדער האט געוואוסט וואס גייט פאר, נאר יעדער האט מורא געהאט, ער וועט רעדן האט ער מורא געהאט פון די צוויי מעדזשיק ווארדס, איינס איז ש און די אנדערע ווארט איז דוכן, יעדער האט געמיינט ער איז א כהן ער דארף זיין עולה על הדוכן. שידוכים. יעצט למעשה געווען שוין די צווייטע אסיפה אויכעט יעצט אין פאפא, ווען מען וואלט געמאכט די אסיפה מיט צען יאר צוריק רבותי וואלט פאפא רב'ס אייניקל געלעבט היינט, יא די טאטע האט נישט געהאט קיין שכל מען האט עס ארויסגעווארפן פון שטוב ער האט נישט געוויסט אז ביי קיינעם איז נישט בעסער, איינער קאלט מיך אן אין שבת קודש ער איז ארויף אין זיין טאכטער'ס בעדרום, פרעג איך אים ווי קומסטו אריינצוגיין צו דיין טאכטער'ס בעדרום, זאגט ער ער האט געהערט עפעס ס'טעקסט זיך דארט, האט ער געטראפן ווי ס'טעקסט, האט ער געזאגט איך גיי מיך הרג'נען, זאג איך ניין.

טרו הער אוט אוו די האוז איך זאג עס איבער הי טרו הער אוט אוו די האוז צו ער וויל עס מודה זיין צו נישט האב איך אים אינדרערד זאגט ער אין טאטע יו סאפערט און דו ביסט געשטאנען צו מיין רעכטע האנט און דו האסט מיך געקערעוועט און וועגן דעם האב איך בין איך ברוך השם ארויס געקראכן גוט ער האט זיך איינגערעדט ער איז פאפא רב'ס א זון טאר ער נישט האבן א מחלל שבת אין שטוב ער מעג יא האבן ער דארף נאר מיט איר ארבעטן זאל זיך איבער דרייען זאל מיט שלעפן אנדערע אידישע קינדער אויף צום גוטן וועג דאס איז וואס דא גייט פאר יעצט הער איך אז בעלזא האט זיך געמאלדן זיי ווילן אויכעט, זיי ווילן אויכעט, בעלז האט מיך אפגעקאלט, זיי האבן מיך אפגעקאלט, זיי וויסן איין זאך, אונז הער מיר דיך אויס, אונז טרינק מיר דיין האטליין כמים קרים על נפש עייפה, אזוי ווי קאלט וואסער אויף א אפגעמוטשעטע נשמה, אויף א אפגעמוטשעטע זעל, און זיי האבן מיך געבעטן איך זאל נישט אזוי ביליג רעדן אויפן רב, און איך זאל נישט פארציילן אלע אלטע מעשות ווייל ס'מאכט נישט גוט פאר די יוגנט, און אז איך וויל אז מיין מישן זאל דורכגיין מוז איך וואטשן וואס איך טו. האב איך זיי געזאגט פיין, איך הער וואס דו זאגסט, נאר איך וויל פון ענק אויך איין זאך, עטס זאלט צוהעלפן צו די מלחמה. קאלן זיי מיך יעצט אן אז זיי האבן פארלאנגט אז זיי זאלן זיין די נעקסטע מוסד אין מאנסי, און נאכדעם וועט זיך עס ציען איבעראל. דאס האב איך הנאה, דאס האב איך געוואלט. און אזוי גייט מען יעצט שוין בלייבן, און ס'וועט זיין ווערן נאך גרעפיק. איך רעד מיט די גאווערמענט די גאנצע צייט, כ'האב זיי געזאגט וועגן די אסיפות, איך האלט זיי אין איין זאגן אז מ'טוט און מ'טוט און מ'טוט, און איצט האפן מיר אז אונז זענמיר אנגעקומען, און זיי זענען זייער צופרידן, ווייל כדי צו לערנען וויאזוי מ'היט אפ יונגלעך און מיידלעך, מוז מען נישט קוקן אויף זייערע בוקס וואו ס'איז אזוי גרעפיק געמאכט אז דער אותו מקום ביים יונגל און ביים מיידל שארט זיך ארויס האר, דאס האט גארנישט צו טון מיט צניעות. און ס'זאגט מיר אן אנדערער אבער ער טוט אויכעט אין דעם, ער איז א חלק פון די קאמיטי, זאגט ער ווייסט נחום ווען דו זאלסט רעדן איידלער, וואלט מען דיך דאך געקענט נוצן פאר א רעדנער, זאג איך כ'וויל דיך פרעגן עפעס, וויפיל מענטשן זענען געווען ביי די אסיפה? פינף הונדערט מענטשן? איך האב מער ווי פון דעם מין צאל מענטשן יעדן טאג אויף מיין האטליין, דו פארשטייסט? די רעדנער נישט ווייל איך שטעל מיך אויף און יעדער באדאנקט מיר, נע נע נע נע נע, דאס איך איך. איך בין אין אן אנדערע שיטה, ווען איך זאל זוכן כבוד דארף איך גארנישט טון מער ווי מיר צו קויפן געפאפלטע הויזן און מיט א לאנגע בעקיטשע א געקאלערטע א געבלימטע און שרייען תשת"י און עלעך מצליח זיין, איך זוך דאס נישט, דאס איז נישט מיין הצלחה, דאס איז הצלחה פאר קאלן און רייקן, מיין הצלחה איז אז מיין ווארט זאל גיין ווייט און מען זאל זוכה צו זיין ווי מען זאגט אפגעהיטענע קינדער א אפגעהיטענער דור, און נאכדעם זאג איך און דו מוזט פארשטיין נאך א זאך דו זאגסט. אז איך וועל רעדן איידלער דעמאלטס זאל איך האבן קען איך רעדן אין פאבליק, איך וויל דיר עפעס זאגן, די אלע גערעדעכצער, איך איך בין דאך אן טאפ אוו איט, איך בין דאך שוין אין די ביזנעס ליידער ליידער ברוך השם פופצן יאר, די אלע גערעדעכצער זענען נישט ווערד אזויפיל ווי ווען דו רעדסט אפן גראד, ווייל עפטער אלל סעט ענד דאן יעדער איינער איז שוין מודה אז קינדער, אינסעסט, ברידער און שוועסטער איז די גרעסטע מגפה, האב איך דערציילט? איך געהאט דארט אלעס א אינגערמאן, נאך פופצן יאר איז ער געקומען, נישט געהאט קיין שלום בית, גארנישט, דער דאקטער האט געזאגט איטס טו לעיט, ער האט אים גראד צוריק געשיקט, האב איך אים געזאגט טו מיר א טובה, באצאל מיר, כ'מיין איך האב דיר דאך געהאלפן, איך בין געפארן, איך בין געקומען מיט דיר אלעס, פליז באצאל מיר, פרעגט ער וויפיל געלט ווילסטו? זאג איך אים, דאס וואס איך בעט זאלסט מיר באצאלן, דאס איז נישט געלט, ס'איז נישט געלט. כ'וויל זאלסט אריינגיין צום תולדות אהרן רבי'ן און אים זאגן, ביי אים איז דא די זעלבע חאזעריי, ווייל דאס איז איינע פון די חשוב'סטע משפחות, די ברוין משפחה. האט ער מיר צוגעזאגט ער גייט עס טון. ער איז אריין צום תולדות אהרן רבי'ן און האט אים פארציילט אז זיין ווייב האט געוואוינט ביי די צוועלף יאר שוין מיט איר ברודער, ס'זענען ביידע געווען פון תולדות אהרן, ס'איז געווען די קליינע דירות, געווען די קליינע געענגטע פלעצער, און ביינאכט האט מען זיך געטראפן. ער זאגט מיר אז דער תולדות אהרן רבי איז געווארן רויט אין פנים. ער האט געשפרינגען ווי א כאיל תערוג און האט זיך געריסן די בארד, וואס ביי דעם משפחה, א ברודער און א שוועסטער, איי דזשאסט דיד נאט וואנט טו בעליוו איט, און איך האב מורא'דיג באדאנקט אז ער האט עס געטון, ווען ס'איז געווען מיין פרשה און ס'איז געווען אין צייטונג די חרמות, צו די נישט גערופענע חרמות, איך ווייס וויאזוי זיי ווילן עס רופן, תולדות אהרן'ער רבי האט געפרעגט, ששה, וואס האט דער נחום געטון ווייל איך האב דאך זיי געהאלפן בויען די גרויסע מקווה, האט ער געזאגט, וואס האט דער נחום געטון אז מ'האט אים אזוי מיאוס באשמוצט? האט ער געזאגט, ער האט מגלה געווען אז די מלמדים כאפן אן די קינדער ווי מען טאר נישט, און זיי ציען אראפ דעם זיפער, זיי פאמפן זיי אויס, זיי שטופן אינעם אחור, זיי מאכן די קינדער זאלן זיי אויסלעקן, איז ער אויך געווארן זייער ווילד, האט ער אנגעהויבן צו שרייען, און וואס איז ביי אונז? און וואס איז ביי אונז? האט ששה סדרי משנה געזאגט, רבי, ביי אונז איז דאס נישט דא, ביי אונז, ווען א מלמד זאל אנרירן א קינד, טוט מען אים אויס נאקעט. ווירטשועלי נאקעט, פונעם חדר טראגט מען אים ארויס ביז כיכר השבת, און מען פראקט אריין א גאנצן וועג אחת אחת ואחת, ווען ער קומט אן אין כיכר השבת אויב ער לעבט נאך איז עס א וואונדער. ביי אונז? שוין, איז די רבי האט זיך בארואיגט, ער האט אים נאך מסביר געווען, די גאנצער התנגדות וואס מען האט געהאט צום שומר אמונים איז געווען דאס, ווייל ער האט געשריגן רבותי מיר זינדיגן מיט קינדער, האב איך אים געזאגט דעמאלטס פאר ששה סדרי משנה האסט געטון אן עוולה, אויב ביי ענק איז דא די זעלבע זנות כאטש עטס האטס טונקלע מקווה'ס, דא די זעלבע איבעראל די זעלבע נאר וואס עטס האטס מיט איין זאך מער אז ס'איז ביי ענק נישט מותר לכתחילה ווען איינער טוט עס שרייט ער און יעדער זאל אים העלפן ווערסעס די אלע אנדערע חסידות'ער איז דאס געווען מותר לכתחילה. לעיזער בערלאנד ימח שמו האט יעצט געזאגט אז די גאנצע תורה איז געגעבן געווארן דורך די צדיקים וויאזוי די צדיקים פירן זיך דאס איז די תורה. אזוי אז ער האט מכשיל געווען אן אשת איש א פאר איז דאס די תורה רחמנא לצלן ווען לעיזער שטעלט זיך אויף און ער זאגט איך בין א שייגעץ כ'האב א גרויסן יצר הרע איך קום פון א שמוציגע משפחה אלץ אינגערמאן אין די אינגע יארן בין איך געווען סתם א גאסן יונג ממילא די בלוט פון די זנות ליגט נאך אין מיר און איך טו תשובה וואלט געווען וואלט ער געווען א צדיק זאגט ער ניין אלעס איז דורך די צדיקים פירט דער אייבערשטער זיין תורה ער איז כת ש"ץ א גילגול פון וואלט נאר נישט איינגענומען אזויפיל מענטשן. איז די זעלבע תולדות אהרן איז די זעלבע זאך, ביי ענק איז עס נאר נישט מותר לכתחילה ווייל מען רעדט נאך דערפון און מען לאט נישט מען זאל טון און מען טרייט צו נעמען קער, אבער זאגן ביי אונז געשעהט עס נישט, איך וואלט פרעגן עטס מאכטס קינדער אויף אן אנדערן וועג ווי אונז, עטס האטס א תאווה אינעם פיפיק און עטס גייטס אריין אין א פרוי און עטס געטס עס אויס און נאכדעם ווערט געבוירן א קינד, טאמער האט עטס אן אנדערן וועג זענט עטס גערעכט, למעשה געשעהט עס איבעראל, מיר זאגן תולדות אהרן אינגעלייט. מיר זאגן תולדות אהרן בחורים, איז אין ערגעץ נישט פויגלדיג, נאר וואס איר האט עס נישט מותר לכתחילה, דאס וויל איך אז זאלסט פארשטיין, מאכטס עס נישט אוועק, די רבי דארף וויסן, ער דארף וויסן פון די אלע זאכן, זיצט מיט די גרויסע טישן און מען איז מייחד יחודים, ס'איז א גאנצע מעשה. עט די ענד אוו די דעי איז עס די זעלבע, איז במילא דארף מען וויסן, מען דארף ווייטער אריינלייגן גרויסע כוחות, און מען דארף וואטשן וואס מען טוט. און איך האב ענק בכלל געוואלט זאגן אז דער ענין פון די טונקלע מקווה'ס האב איך באקומען עטליכע קאמפלעינטס פון קינדער ווייל עטץ מיינטס זיך אז די מקווה איז טונקל איז קען מען נישט זעהן יענעמ'ס ערווה אין די זעלבע צייט ארבעט עס פארקערט אויכעט אז עטץ קענטס נישט זעהן ווען איינער שטופט זיך אריין צו א יונגל כ'האב געהאט עטליכע קאמפלעינטס זייט איך בין דא סאו בקיצור מ'מוז נאך אסאך ארבעטן. ס'איז געווען א גרויסער קידוש השם אין ענגלאנד אז איינער איז דארט צאמגעפאלן א גוי און די הצלה איז געקומען צען מינוט פאר די גוי'שע הצלה זענען אנגעקומען און ס'איז געשטאנען דארט א פרוי און זיך געהאלטן אין איין ווייזן פאר יעדן קוק ס'איז דורך נאך פינף מינוט נאך זעקס מינוט נאך זיבן מינוט און ווער איז געקומען? נאר די אידישע הצלה זיי האבן אים געהאלפן מיט אלעם ס'איז אזא קידוש השם ס'לאזט זיך גארנישט זאגן. יעצט איך בין ארויסגעקומען פון מיין אפארטמענט צוויי נאכמיטאג ווען איך בין צוריק קוקן וואו די גוים האלטן. דארט, א איד האט זיך אויסגעגליטשט מיט א בייק אויף די טרעינס, אויף די שינעס. קיצור, אנצורירן יענעם טאר מען דאך נישט ווייל קענסט דאך אים הרג'נען. וואס כ'האב געטון איז כ'האב מיך געשטעלט אינמיטן די שינעס פון ביידע טרעינס, כ'האב ארויפגעהויבן ביידע הענט און געשאקלט אזוי ווי אזוי ווי ווינדשילד ווייפערס אז מ'זאל מיך זעהן, ווייל ס'איז די פונקט ווי איך וואוין איז אויף א בארג ארויף און אז די טרעין וועט קומען פונעם בארג אראפ אונטן און מ'וועט נישט באמערקן קען ער אריינפארן אין יענעם. חס ושלום. בקיצור האב איך זוכה געווען צו טוהן א מצוה צו העלפן פאר א איד, וחי אחיך עמך, אבל לא תעמוד על דם רעיך, נאכדעם זאג איך דארט פאר איינעם וואס איז אויך געקומען אים העלפן, זאג איך אים הער מיך אויס איך קען נישט די הצלה'ס נאמבער דארט איך בין נישט פון דא, געב א קאל שוין עס זאל קומען די הצלה. שוין, האט אנגעהויבן צו נעמען קער, אבער איך בין דאך א שכיר יום האב איך געמוזט איבערלאזן.

אז ער האט געטוהן א מורא'דיגע פארברעך, ער האט פוגע געווען אין דעם שלימות פון די נפש און פונעם גוף פון די קינדער, דער עולם וויל נישט מער נעמען די גארבידזש, און זי זאגט אויך ער האט צוגענומען זייער תמימות און ער האט צושטערט די ליבשאפט צווישן מלמדים און צווישן קינדער, און דאס גייט צוריק יעאר טו או סיקס ביז טו או או עיט, איז ער געווען א מלמד אין א חסידישע מוסד, און ער פלעגט טאטשן די קינדער אפילו ווען ער האט געגעבן שיעור, וועל למשל ווען א קינד האט געגרעדזשועיט זיין קלאס, איז ער נאך נאכגעלאפן דאס קינד האט אים געהייסן זאל אריין קומען צו אים, ער פלעגט זאגן פאר די קינדער איי לאוו יו, כ'האב דיך ליב, כ'האב ענק געזאגט, ווען איינער זאגט פאר א מיידל איי לאוו יו, יו סאו פריטי, אדער דיין דרעס איז צו טייט, שטויס אים אריין אין די באלס.

ס'האט אים גארנישט געפעלט, ער האט געקענט זיין פאר זיך, ער איז געווען ביזי, און פלוצלינג האט ער אנגעהויבן צו באקומען פאוסט טראומע, און זי דערציילט אז דער מלמד האט פשוט גע'רצח'נט די נפש פון איר זון, הי איז ווארט נאטינג, נאכדעם איז געווען צענדליגע מאל וואס דאס קינד האט זיך נעבעך געוואלט מאבד עצמו לדעת זיין. דער סענדער האט געזאגט כאטש ער האט זייער ליב געהאט זיין מלמדות און ער האט געהאט גרויס הצלחה, אבער ער פארשטייט אז ער מוז ארויסגיין פון דארטן ווייל ער איז נכשל געווארן מיט זיין תפקיד, הלוואי ווען אונזערע מלמדים און די רבנים וואלטן דאס פארשטאנען, און ער דאנקט דעם קאורט אז זיי האבן אים געגעבן א וועג וויאזוי ער זאל קענען איבערבעטן די קינדער, ער דארף זיי געבן הונדערט פֿערציק טויזנט שקל, דאס איז סיי ווי גארנישט, פאר די דאקטוירים אליינס איז דאס נישט גענוג, און ער האפט אז ער קען איינשפארן די צער פאר די תלמידים, און וועגן דעם האט ער גראד מודה געווען די שופטת, די פרוי האט זיך זייער אסאך גערעכנט מיט די דרשה וואס ער האט געזאגט, און זי האט געוויסט א מענטש קען דורכפאלן, ממילא האט זי אים געגעבן דאס ווייניגסטע וואס מ'האט אים געקענט געבן, געגעבן דרייסיג חדשים, דרייסיג חדשים דאס איז צוויי און א האלב יאר, יעצט די שופטת האט אויך געזאגט כאטש ס'איז שוין דורך אסאך יארן ווען ער האט געטון די עבירה, טו או סיקס, ביז טו או עיט, פון דעסוועגן דאך, וויבאלד ער האט געטון אזא מין דעמעדזש פאר די קינדער איז נישט דא א וועג וויאזוי מען זאל אים קענען ארויסלאזן סתם אזוי, און ער טאר נישט ווייטער זיין א מלמד אויך נישט ווען ער וועט ארויסקומען, בקיצור ער האט זיין פעקל צרות, דאס יונגל'ס פיטיג מיט זיין תחת איז ביי אים נישט אזויפיל ווערד געווען ער זאל מיטמאכן אזא מין. אומגליק. דעטס איט, דעיר גאנא לערן. יעצט, דער לויער פון סאנדער האט געבעטן אז מען זאל אסר'ן מען זאל מפרסם זיין זיין נאמען, אבער די פרקליטות האט געטענה'ט פונקט פארקערט, פונקט פארקערט, מען מוז דאך וויסן, ער קען דאך באלד דאס טון ווען ער קומט ארויס מיט אנדערע. האט ער געטענה'ט, אבער די משפחה פון די קרבנות וועט נישט וועלן, מען קען דאך נישט זאגן אז יענער האט געטאטשט און מען זאגט נישט ווער, האט ער געזאגט, איך האב עס דורכגעשמועסט מיט די משפחה, זיי אלע זענען זיי מסכים ס'זאל ארויסקומען זייער נאמען מיט יענעמ'ס נאמען, און אזוי גייט זיין, רבותי, איטס טשעינדזשינג טיימס. ס. יעצט כ'האב געוואלט אויך זאגן אז אין ווילימסבורג קערט זיך איבער די שטאט וועגן די בראדוועי טרייענגל אז די אידן זענען דורכגעפאלן און למעשה האב איך ענק שוין געזאגט עטס מיינטס עטס שפילטס ענק ארום מיט קליין געלט? עטס שפילטס ענק ארום מיטן גאנצן כלל ישראל מענטשן נעמען אונטערן טיש סעקשן עיט וואס מ'איז מחייב דעם אינגערמאן די אלע זאכן ווייסט מען און ווילסטו עפעס וויסן כ'האב ענק שוין געזאגט אפאר חדשים צוריק די גאווערמענט ווייסט עס אויך יעצט אז ס'איז געקומען אין בראדוועי טרייענגל האט קיינער נישט געוואוט פאר ענק. יעצט האט זיך אריין געשטעלט די אלע מנובלים און זיי האבן צו געזאגט אז זיי וועלן טוען אלע טובות, נו וואס האסטו יעצט צו אריין שטעלן די אלע מנובלים, דו ווייסט אז על פי הלכה טאר מען דאס נישט טון ווייל דער רבי טענה'ט דאך אז ווען יענער טוט מעודד זיין געי איז אזוי ווי דו ביסט עס מעודד ווייל דו האסט דאך יענעם אריין געשטעלט. יעצט סטיווען לעווין, מארטין, קאנער, דעניעל. סקוואדראן און וויטא לאופעז, עריק עדעמס און דזשאוסעף לענטאו. דאס זענען סופאוזדלי אונזערע גוטע פריינט. פיין, שטעלטס אריין נאך נואפים, ס'וועט באלד נאך זיין ליגעל צו גיין אן א הויזן און אן א אונטערהויזן און מ'וועט שוין זעהן ווי לאנג עטס וועטס קענען אויסהאלטן אין ווילימסבורג. דער אייבישטער קוקט עס צו. דער אייבישטער גייט עס נישט צולאזן אויף אייביג. ווייל יעצט קענט עטס נעמען די אלע הבטחות און עס אריינשטופן אינעם תחת. דאס האט עטס דאך געטון מיט קינדער אלע יארן. טא, אונזער ספאנישע האבן אלעס באקומען. יעצט זעהט עטס וויפיל מ'קען טראסטן. און די יונייטעד דזשואיש ארגענעזעישאן און משה דוד נידערמאן מיט די אלע ריעל עסטעיט דעוועלאפערס ס'איז אלעס געגאנגען פאר די ספאנישע. יא יא, ס'איז זיך קיינמאל פארלאזט זאגט מיר קוק מ'גייט עפעס טוהן, זיי גייען טוהן פאר זיך לגרמאי, דעטס איט. זיי זאגן אז רבי לוי יצחק, דער איז געווען מסתמא רבי לוי יצחק בענדער, דער הויפט פון די ברסלב'ער חסידים, האט נישט געלאזט אז מ'זאל בויען אין ירושלים אין מאה שערים א מקווה אין בית מדרש אין ברסלב, פארוואס? ער האט געוואוסט וואס דארט גייט זיין. ס'גייט זיין מער זרע אין די מקווה ווי וואסער. נאכדעם איז דא נאך א זאך איך דריי דא אן וועגן די באסעס מיט רכבת קלה מ'קען ממש נישט אריינגיין ס'איז ממש א שרעק יעצט האבן זיי מיר געזאגט אז מ'האט שוין געטון עפעס דערוועגן און מ'וויל שוין עפעס זעהן צו מאכן א סעלושען און מ'וויל מאכן עקסטערע באסעס פאר מענער און פאר פרויען אזוי ווי איך טענה זאגן זיי ס'איז נישט קאנסטעטושענעל פארשטייסט וואס ס'האט צו טון מיט קאנסטעטושען שטעל דיר פאר ווער ס'שלאגט זיך מיט וועם, די קאנסטיטושען, דער אייבערשטער דארף זיך שלאגן מיט מדינת ישראל און מיט די פרומע דא. א גוטן און א פרייליכן און א לעכטיגן שבת, און א פרייליכן און א לעכטיגן ווינטער אדער זומער, דא ווי איך בין איז יעצט זומער, סאו ווערעווער יו אר, זאל זיין פרייליך און לעכטיג.